די ושאבתם מים בששון וואס איז געדרוקט אין ליקוטי תורה האט ער אים געהערט עטליכע מאל, דאכצעך אז שטייט אין די שיחה אז ס'איז געווען זעקס מאל, האט געזאגט אז שמשם היו שואבים רוח הקודש, האט מען געשעפט און געשעפט און האט מסיים געווען עד ביאת המשיח. אין די צייטן פון צמח צדק פון דעמאלט ביז ביאת המשיח זענען מיר דאך באמצע איז דערפון איז א חתימה אז מען קען שעפן רוח הקודש אויך איצטער און די זמן המסוגל לזה איז די שמחת בית השואבה און וויבאלד אז דער צמח צדק האט עס געזאגט אין א פארברענגען און מען האט עס געהערט

און וואס דאס קען מען האבן ארויסנעמען דערפון רוח הקודש, בפרט קען מען דאס האבן אין די צייט פון שמחת בית השואבה. משיחת ליל הושענא רבה תשמ ו.
און דארט איז דא א הלכה אין אורח חיים אז בשעת א איד מאכט א החלטה טובה נאך איידער ער איז עס מקיים בפועל, גיט מען גלייך דעם שכר מלמעלה, וויבאלד אז מען ווייס אז מען וועט דערנאך מקיים זיין בפועל, גיט מען דעם שכר גלייך לאחר ההחלטה, וויבאלד אז צדקה מקרבת את הגאולה. און מען מאכט אין דערויף די החלטה אויף דער צדקה גלייך איצטערט, במילא וואס דער שכר אויף דערויף איז וואס מקרבת את הגאולה, קען דאך משיח קומען נאך איידער מען וועט אנהויבן זאגן תהלים, און נאך איידער מען וועט מאכן הבדלה. במילא וואס דארף מען חס ושלום אפלאזן אט די געלעגנהייט בשעת ס'קען זיין מכריע עצמו וכל העולם כולו ומביא ישועה והצלה דורך דערויף וואס ער איז מכריז די החלטה במילא ווערט עס אנגענומען די החלטה זיכער על ידי כל השומעים הנמצאים כאן אין בית שמגדלים בו תורה ומגדלים בו תפילה. וואו נשיא דורנו איז געווען עשר שנים בחיים חיותו בעלמא דין נשמה בגוף, במילא האט מען דעמאלט על פי השולחן ערוך די מעגליכקייט און די הבטחה אז די שכר קומט בהקדם הכי אפשרי, וואס בהקדם הכי אפשרי איז דאך דאס אז דאס קומט קודם אמירת תהלים פון שנה זו אין הושענא רבה, נאך מערער קודם אכילת די סעודת מלוה מלכה פון דוד מלכא משיחא, נאך מערער קודם אפילו מאכן די הבדלה די וואס האבן נאך נישט געמאכט און ער קומט בפועל, וואס דאס איז דאך דער דין אין שלחן ערוך מיינט נישט די הבטחה פון לעתיד לבוא נאר ער מיינט דער בפועל ווי ער ברענגט עס דארט אראפ אלס אן ענין של הלכה. און אויך איז דאך דא אזוינע וואס טענה'ן אז דאס איז דאך ווילדע רייד מ'געפינט זיך לאחרי תפילת ערבית און מען זאגט אז משיח קען קומען אין די נעקסטע אין די נעקסטע צוויי שעה און נאך מערער ער קען זאל קומען אין די בערך גלאט אין די אין די נעקסטע שעה און נאך מערער ער קען נאך קומען בשעתא חדא דא אין איין קער איז אזוי ווי ס'איז דער גלות אליין איז א ווילדע זאך. וואס האבן אידן א שייכות מיט גלות? די צייט אליין איז א ווילדע צייט, החשך יכסה הארץ וערפל לאומים, במילא איז ער דערצו צוגעפאסט אז זאל זיין ווילדע רייד, און דערנאך איז מאי נפקא מינה וואס מען טראכט, צו דאס איז ווילד צו דאס איז נישט ווילד, אבי משיח קומט און ברענגט אראפ גלייך למטה מעשרה טפחים.

וכל אחד ואחת מישראל ואתם תלוקטו לאחד אחד דורך דעם אייבערשטן אליין, ושב הוי' אלוקיך את שבותך, און דער אייבערשטער און מיט משיח צדקינו והקיצו ורננו שוכני עפר, מיט יעדער אידן און מיט אלע אידן גייען ארויס פון גלות אין אן אופן פון קירוב הגאולה וזריזות הגאולה, וארו עם ענני שמיא. במהרה בימינו ממש ברגע נאך מערער ווי רגע כמימריה כן יהי רצון בפועל למטה מעשרה טפחים און מ'וועט ממשיך זיין די כל העניינים של שמחה אין ארץ הקודש אין ירושלים עיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש ושמחת עולם על ראשם.